ספר יחזקאל פרק כ א, היינטיגע פרק איז באמת דריי עקסטערע פרקים אבער אלע רעדן זיך פון די זעלבע זאך, באמת די זעלבע זאך וואס שוין פריערדיגע פרקים האבן גערעדט וועגן, וואס דאס איז די נביאה אז נבוכדנצר מלך בבל וועט קומען קיין ירושלים און עס אייננעמען. די ערשטע די ערשטע חלק די ערשטע שטיקל, עס איז צוויי פרשיות אבער די ערשטע שטיקל איז א משל, קודם האט ער געזאגט א משל, די אייבערשטער קומט צו יחזקאל און זאגט א משל אז ער זאל גיין צו דרום, און דרום זייט, און זאגן פאר די וואלד אין דרום זייט א נביאה, אז ס'וועט קומען א גרויסן פייער און פארברענען די פייכטע ביימער און די טרוקענע ביימער, און ס'וועט אינגאנצן פארברענט ווערן און ס'וועט נישט אויסגעלאשן ווערן. דאס איז די משל וואס דער אייבערשטער זאגט פאר אים. אינטערעסאנט, יחזקאל ענטפערט אויף דעם, ער זאגט, אהה השם! מען וועט מיך זאגן אז איך זאג משלים, אין אנדערע ווערטער, ער באקלאגט זיך דא אז מען זאגט אים אזא משל, און קיינער ווייסט נישט וואס ס'מיינט, און מענטשן וועלן עס נישט נעמען ערענסט, מענטשן וועלן זאגן נו ער זאגט משלים. קומט דער אייבערשטער און ער זאגט אים די זעלבע זאך, נאר ווייניגער משל און מער קלאר, נישט א בוים אין א וואלד וואס ווערט פארברענט, נאר א מלחמה, און ער זאגט גיי צו מלחמה, גיי צו די מקדש, אנשטאט זאגן דריי דיך צו די דרום צו די וואלד, דריי זיך אויס צו די בית המקדש, דאס איז די משל פון די וואלד, און זאגן פאר די אידן אז די אייבערשטער ברענגט א שווערד, עס גייט די שווערד גייט נישט אפהאקן א צדיק און א רשע, דאס זענען די פייכטע ביימער און די און די טרוקענע ביימער, און וויבאלד ס'גייט נישט זיין מער קיין מענטש זאל עס דעפענדן, גייט פארברענט ווערן די גאנצע שטאט, עס וועט חרוב ווערן, אלע וועלן וויסן אז די אייבערשטער האט געשיקט די פערד, די שווערד, דאס איז די משל נמשל פון דעם אז די וואלד וועט נישט אויסגעלאשן ווערן, ס'וועט אינגאנצן פארברענט ווערן. און דא, אזוי ווי אפאר מאל אין ספר יחזקאל, אויך יחזקאל'ס רעאקשאן, וואס מען טוט ווען מען הערט אזא שלעכטע בשורה, איז אליינס א חלק פון די נביאה, ס'איז אליינס א וועג צו ווייזן פאר די אידן אז די מצב איז שרעקליך. דער אייבערשטער זאגט פאר יחזקאל, ואתה בן אדם, קרעכץ שטארק, צוברעך האנח בשברון מתנים ובמרירות, זאלסט קרעכצן שווער ביטער קרעכצן לעיניהם אין פראנט פון די אידן, די מענטשן זאלן דיך פרעגן וואס קרעכצסטו וואס איז, זאלסטו זאגן אה, אל שמועה כי באה, ס'קומט א שלעכטע שמועה, יעדע הארץ איז צעגאנגען געווארן, יעדע הענט זענען שוואך געווארן, אה וואס איז די שלעכטע שמועה? די שמועה איז דאס אז מלך בבל סמך אל ירושלים, בעצם יחזקאל רעדט צו די מענטשן פון בבל זיי גייען נישט דארט זיין, עס גייט קומען אזא שלעכטע שמועה, און וועגן דעם יחזקאל וואס זעט די נביאה וואס זעט וואס גייט געשען, ער קרעכצט שוין יעצט וועגן דעם. יעצט קומט נאך א נאך א נביאה ארום די זעלבע זאך, ער רעדט ווייטער וועגן די שווערד, פריער האט מען געזאגט אז ס'איז דא א שווערד, ס'גייט די אייבערשטער ארויסנעמען זיין שווערד, ס'איז די אייבערשטער'ס שווערד, דא זאגט מען אז בעצם ס'איז די שווערד פון מלך בבל, אבער ס'איז די זעלבע זאך, די אייבערשטער שיקט אים, פאר דעם איז זיין שווערד די אייבערשטער'ס שווערד. און דער אייבערשטער זאגט אז זאג א נבואה אזוי, ס'איז געקומען א שווערד, ס'איז אויסגעשארפט און אויסגערייניגט, א שווערד, וואס איז דער שווערד פאר אויסגערייניגט פאר? כדי צו שעכטן, כדי צו שעכטן מענטשן, און ממילא זאלן די אידן מורא האבן און שרייען אז וואס? ס'גייט קומען צו די אלע נשיאי ישראל, די מלכי ישראל, צדקיהו, די אנדערע מלכים וואס זענען געווען אין יענע תקופה, גייט צוזאמנעמען אלע אידן און זיי אויסשעכטן דארט נעבעך מיט דעם שווערד. און אויף דעם זאגט דער אייבערשטער ווייטער, נאך א נאך א שטיקל נבואה וועגן דעם, ואתה בן אדם, זאג נבואה, און ווייטער, האק, קלאפ דיינע הענט, האק א כף אל כף, ווייטער אזא לשון צער, ווייז די גרויסע צער, די גרויסע אבל וואס געשעהט דא. פארוואס ווייל דער פערד, שווערד איז נישט סתם א שווערד, ס'איז א דאפלטע שווערד, א שטי א טריפלטע שווערד, דאס איז א שווערד וואס גייט הרג'נען, זאלן אלע זיך ציטערן זייערע אלע הערצער, און מען וועט קומען רעכטס און לינקס, מען וועט נישט וויסן וואס די רעכטס און לינקס, לכאורה דאס איז א המשך פאר די נעקסטע שטיקל, דא איז די נעקסטע שטיקל, די דריטע חלק פונעם פרק, די ערשטע חלק איז געווען די משל פון די וואלד, וואס די נמשל איז די בית המקדש, די ירושלים, צווייטע פרק איז די שווערד, די גרויסע תיאור וואס מען שארפט א שווערד און די שווערד גייט קומען, און יעצט גייט זיין נאך א שטיקל. וואס איז בעצם א מעשה וועגן צוויי וועגן. עס זענען דא צוויי וועגן וואס נבוכדנצר קען גיין ווען ער פארט פון בבל, דארט אין די געגנט מער אין דרום, דער נביא כסדר רעכנט אז בבל איז אין צפון און ארץ ישראל איז אין דרום, הגם עס איז נישט ממש אזוי געאגראפיש, אבער אזוי רעכנט דער נביא. און ווען ער פארט איז דא צוויי וועגן ווי ער קען גיין, מער מזרח אדער מער מערב. מער מזרח איז עמון, מער מערב איז ירושלים. למעשה ווען נבוכדנצר האט געמאכט זיין מסע הכיבוש אין די געגנט האט ער איינגענומען סיי עמון און סיי ירושלים, פון דעם איז עס וויכטיג צו באמערקן, דען ווען די אידן ליידן דא, עס איז נישט באמת נאר די אידן, ס'קומט די גרויסע סופער פאוער פון פון בבל און ס'נעמט איין די אלע קליינע פעלקלעך פעלקערלעך ארום און ארום אין די געגנט. און דערנאך ווערט דערציילט אז נבוכדנצר גייט גיין קודם קיין ירושלים און נאכדעם קיין עמון. און ער פארציילט די מעשה אזוי, עס איז געווען אזוי די מנהג איז געווען, ווען מ'האט געדארפט מחליט זיין וואו צו גיין, זאגט ער צוויי, שטייט צוויי שווערדן, צוויי שווערדן כאילו פון פון בבל מיט צוויי וועגן, און ער שטייט אל אם הדרך ביים ביים אינטערסעקשאן ביים וועג וואו ס'טיילט זיך, און ער טראכט אזוי, ער מאכט א קסם, מ'פלעגט ווארפן אזוי ווי מ'זעט. אין אנדערע פלעצער אין תנ"ך, מ'פלעגט ווארפן פיילן אדער מאכן און קוקן אין א אין א תרפים און פרעגן ביי א כבד, די ליווער פון א חיה וועגן וועגן ווי אזוי מען שעכטן און זען מאכן אזעלכע סימנים זען ווי ווי עס זאל גיין, דאס איז געווען די שאלה. און ווי קומט אויס די קסם, אויף וועלכע זייט פאלט עס אויס אויף די רעכטע זייט אויף ירושלים, ס'איז מער רעכטס ווען מ'שטייט פון אויבן איז ירושלים אויף רעכטס און עמון אויף לינקס, דארט גייט ער מאכן א מצור, גיסן די אלע כלים, די אלע מכשירים וואס מען דארף כדי צו מאכן א מצור, און דאס גייט זיין צו רעכטן די אידן, זאגט דער נביא, די אידן גייען מיינען דאס איז קסם שווא, סתם, סתם אבי זאגט ער, אבער דערווייל גייען זיי געכאפט ווערן בעוונם, און דער אייבערשטער זאגט אז דאס גייט געשען וועגן מ'האט געזינדיגט גיין אין קאט ווערן און ער רעדט יעצט דירעקט צו די מלך ישראל ואתה חלל רשע נשיא ישראל סע קומט דיין צייט די קץ קץ אין אנדערע ווערטער די צייט זאל איך אפ אפרעכנען מיט דיך פאר דיינע עבירות איז געקומען און דער אייבערשטער האט א ספעציעלע נביאה פאר די מלך וועט אראפנעמען דיין קרוין אראפנעמען די מצנפת דיינע די גייסט קליין ווערן די גייסט אינגאנצן חרוב ווערן און דער אייבערשטער זאגט אויך פאר עמון, וויסן פאר עמון עס קומט אויך א חרב פאר עמון, זאלסט נישט מיינען דיינע דיינע שטערן זעערס, דיינע נביאים זאגן דיך קסמי שוא וואס עס גייט דיר גארנישט געשען, ניין עס גייט יא געשען, און עס וועט נישט געדענקט ווערן עס וועט אינגאנצן חרוב ווערן, געשאכטן ווערן דיין לאנד אויכעט.